ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף ז עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט די ווערטער רמי ליה אביי לרבא, רמי ליה אביי לרבא, אביי האט געפרעגט א סתירה צו רבא'ן, כתיב, אין תורה שטייט, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, אויב דיין בהמה האט געמאכט שאדן דיין חבר, זאלסטו באצאלן די בעסטע פון פעלד, די בעסטע פון כרם ווייזט אויס מיטב אין די בעסט זאל מען באצאלן, מידי אחרינא לא, אנדערע זאכן נישט. והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ישיב, שטייט ביי נזקי בור, כסף ישיב לבעליו, ס'האט געדארפן שטיין בעל הבור ישלם כסף לבעליו. וואס שטייט מען די ישיב? לרבות גייט מען מרבה זיין שווה כסף, מ'מוז נישט געבן קיין געלט. נאר מען קען געבן שווה כסף ואפילו סובין, אפילו סובין די פסולת, נאכדעם ווי איך טו זיפן די מעל, מיט דעם קען איך אויך צאלן, זע איך דאך איך דארף נישט צאלן קיין מיטב. זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, כאן מדעתו. אויב דער מזיק באצאלט אים אליין, ער האט נישט מטריח געווען אז דער ניזק זאל דארפן קומען מאנען אים לדין, דעמאלט מוז דער ניזק נעמען סובין אויכעט, כאן בעל כרחו. אויב דער מזיק וויל נישט באצאלן, נאר ער צווינגט אים דורך דעם בית דין, דעמאלט מוז ער געבן דווקא געלט. אמר עולא בריה דרב עילאי, האט עולא בריה דרב עילאי געזאגט, דייקא נמי, א ראיה איך טו ברענגען אויף דעם, דכתיב עס שטייט ישלם, מיינט מען בעל כרחו, ביי מיטב שטייט ישלם, א ווען איז דאס מיטב? דארטן בעל כרחו, ווען ער וויל אליין נישט באצאלן, נאר ער באצאלט מכח דעם וואס דער ניזק צווינגט אים. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו עולא, מי כתיב ישולם, שטייט דען אין דערמאנט ישולם זאל ווערן באצאלט, דאס הייסט דורך אנדערע אז די בית דין איז יורדים לנכסיו פון די מזיק און באצאלט, ישלם כתיב, שטייט ישלם, מדעתו משמע, ישלם ווייזט אויס מדעתו אויכעט. אויב איך זאל זאגן דער פסוק רעדט זיך דווקא ביי בעל כרחו, וואלט געדארפן שטיין ישולם. אז שטייט נאר ישלם, דאס לשון ישלם איז נישט בלויז ביי בעל כרחו, ס'איז מדעתו אויכעט. אלא אמר אביי, האט אביי געזאגט כדמר. מיר קאָנען נישט פאַרענטפערן די פּסוקים נאָר מיט אַזאַן אופן וואָס רבה האָט פאַרענטפערט אַ ברייתא, דתניא, מיר האָבן געלערנט דער דין איז ווען איינער האָט צוויי הונדערט זוז טאָר ער נישט נעמען קיין מתנות עניים, ער הייסט נישט מער קיין אָרעמאַן. ער טאר נישט נעמען לקט, שכחה, פאה, מעשר עני, ער נעמט איז גזל'ט ער די ארעמע לייט, אויב ער האט הונדערט נײַן און נײַנציק זוז און איינער האט אים געגעבן אלף זוז מיט אמאל מעג ער נעמען. איז הרי שהיו לו בתים שדות וכרמים, איינער האט הייזער אדער פעלדער אדער וויינגערטנער וואס זענען ווערט מאתים זוז, ואינו מוצא למוכרן, ער קען זיי נישט פארקויפן, מאכילין אותו מעשר עני, גיט מען אים צו עסן מעשר עני, עד מחצה, הונדערט זוז גיט מען אים צו עסן מעשׂר עני. און די פֿעלדער װעט ער פֿאַרקױפֿן פֿאַר הונדערט זוז, װײַל מער װי העלפֿט װערט עס נישט ביליגער. אַז איך גיב אים מעשׂר עני הונדערט, האָט ער שױן צװײ הונדערט. והוי בה מר. האָט רבה געפֿרעגט אַ קשיא. אויף דער ברייתא, היכי דמי, ווי רעדט זיך דען? ער האט געהאט בתים שדות וכרמים וואס איז ווערט מאתים זוז, אי דזול ארעתא דכולי עלמא, אלעמענס פעלדער איז געווארן ביליגער, ודידיה נמי זל בהדייהו, און זיינס איז אויך געווארן ביליגער. אפילו טובא נמי ליספי ליה, זאל איך אים געבן אפילו טויזנט אויכעט, ווייל יעצט איז דאך נישט די ווערדע פון דעם קיין מאתים זוז, און דער דין איז דאך אז אויב ער האט נאר הונדערט ניין און ניינציג זוז און מען גיט אים אלף זוז קאן ער נעמען, פארוואס זאל ער נישט קאנען נעמען אפילו אלף זוז, פארוואס גיב איך אים נאר הונדערט? דהא זול דכולי עלמא נמי, אלעמענס איז געווארן ביליגער, ממילא האט ער דאך נישט קיין מאתים זוז, קען ער נעמען אפילו טויזנט אויכעט. אלא וועסטו לערנען דאוקיר ארעתא דכולי עלמא, אלעמענס פעלדער איז טייער. ווען די פעלדער זאלן זיין אין רשות פון א צווייטן וואלט ער עס אפגעשאצט אז ס'ווערט מאתים זוז ודידיה און זיינע פעלדער איידי דעייל ונפיק אזוזי ווייל מ'זעהט אז דער מענטש זוכט געלט זל ארעיה איז עס ביליגער און מ'וויל נישט פאר דעם געבן קיין מאתים זוז אויב אזוי אפילו פורתא נמי לא ליספו ליה דארף איך אים גארנישט ניט געבן, ווייל אז די פעלדער זענען דאך במציאות ווערד מאתים זוז, איז ער דאך נישט קיין ארעמאן, און מיט דעם וואס ר'איז עייל ונפיק אזוזי איז ער א פושע. ואמר מר עלה האט רבה דאס אזוי פארענטפערט דביומי ניסן יקרא ארעתא. אין חודש ניסן זענען די פעלדער טייער. ווען איינער קויפט א פעלד אין חודש ניסן, קען ער עס אקערן און וועט עס פארזייען אין תשרי צי אין חשוון, וביומי תשרי. אז איינער קויפט א פעלד תשרי זל ארעתא, צאלט ער ווינציגער. פארוואס? ווייל ער וועט נישט קענען שוין דאס יאר פארזייען. איז דער טעם איז גוט ביי פעלדער. פרעגט תוספות וואס טוט זיך מיט הייזער, וואס איז דער חילוק פון ניסן ביז תשרי, זאגט תוספות אויך די זעלבע זאך, אין דער צייט ווען מען טוט פאררענטן הייזער, אין חודש ניסן נאך ווינטער טוט מען פאררענטן הייזער, דעמאלט זענען זיי טייער. אבער דעמאלט ווען ס'איז נישט דער סדר צו בארענטן הייזער, דעמאלט איז ביליגער. דכולי עלמא נטרי עד ניסן ומזבני, אלע מענטשן ווארטן ביז ניסן, דעמאלט ניסן טוהן זיי פארקויפן. והאי און דא איז דער מענטש, הואיל ואיצטריכא ליה זוזי, ער דארף האבן געלט, זבין כדהשתא. פארקויפט ער ווי יעצט דעריבער קיין ארעמאן איז ער נישט ער זאל נעמען אלף זוז ווייל אין ניסן עט ער עס ווערט זיין נאר סאיז א עושר הייסט ער נישט ווייל לכולי עלמא איז עס יעצט נישט ווערט קיין צוויי הונדערט איז עד פלגא. אורחיה למיזל, ביז א העלפט קומט זיך דיפערענץ פון ניסן ביז תשרי, דעריבער גיב איך אים א העלפט הונדערט, ווייל אזוי פיל איז דער סדר ס'זאל ווערן ביליגער, טפי לאו אורחיה למיזל, מער איז נישט דער סדר ס'זאל ווערן ביליגער. אזוי האט רבה דארטן פארענטפערט די ברייתא. והכא נמי גבי נזקין, דא אויך ביי די נזקין, דיניה בעידית. איך קען פארענטפערן די פסוקים אויך אזוי. דא רעדט זיך אז ער האט מזיק געווען אין תשרי. ער גייט נעמען פון די פעלדער פון די מזיק אין חודש תשרי. ואי אמר ליה איהו, אויב די ניזק זאגט צום מזיק, הב לי בינונית טפי פורתא, מיין דין איז צו נעמען עידית, נאר איך וויל זאלסט מיר געבן בינונית אביסל מער כדי עס זאל זיין די שיעור פון שאדן. וואס פאר אינטערעס האט דער ניזק אין בינונית? שטענדיג איז דאך בעסער עידית, ס'איז לייכטער צו פארקויפן. נאר למשל ער האט דאך דערלעבן א פעלד, דער ניזק האט דערלעבן א פעלד, לעבן דעם פעלד פון בינונית וואס דער מזיק האט.

ער קען נישט צווינגען דער ניזק צום מזיק אז זאל אים געבן בינונית אויף דעם פרייז פון יעצט. אויף דעם קומט מען זאגן ישיב לרבות סובין אז אויב דער ניזק וויל נעמען סובין זאל ער נעמען כיוקרא דלקמיה ווייל ס'איז דאך שווה כסף פון ניסן. דעריבער דארף אביי איינלערנען אז די ענדע וועט זיין ס'וועט ווערן טייער אין ניסן, ווייל אויב שפעטער וועט עס נישט ווערן טייער, איז א זיכערע זאך אז דער ניזק וויל נעמען סובין נעמט ער בעל כרחו של מזיק, מה דאך עידית יפה כוחו, כל שכן ביי בינונית. נאר דער פסוק קומט מיר דא זאגן אז מ'גיט כיוקרא דלקמיה. רש"י ברענגט דא אראפ א צווייטע פשט, מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה, רעדט זיך נישט דא ביי אן ארעמאן, נאר דאס גייט ארויף אויף א רייכן מענטש, ער האט אסאך בתים שדות און כרמים, און ער קען זיי נישט פארקויפן, אפילו בחצי דמיהן קען ער זיי נישט פארקויפן. איז די טייטש מאכילן אותו מעשר עני עד מחצה, ביז די פעלדער וועלן ווערן טייער אז מען זאל קענען פארקויפן בחצי דמיהן. פרעגט מר אויף דעם די קשיא, אויב אלעמענס פעלדער איז געווארן יעצט ביליגער, אפילו טובא נמי ליספו ליה, אפילו טובא נמי, אפילו ער קען זיי פארקויפן מער ווי חצי דמיהם, זאל איך אים אויך געבן, ביז ער קען פארקויפן פאר זייער ווערט, ווייל ס'איז דאך א מכה דכולי עלמא, ער האט גארנישט נישט פושע געווען. און אויב איז דאך קיינעמ'ס נישט ביליגער נאר זיינס איז ביליגער ווייל עייל ונפיק אזוזי אפילו פורתא נמי אפילו ער קען פאר זיי נעמען נאר א קלייניגקייט זאל איך אויך נישט געבן ווייל ער איז א פושע. ענטפערט די גמרא אז עד פלגא אורחיה למיזל טפי לא, דעריבער אויב ער קאן עס פארקויפן בחצי דמיהן, גיב איך אים נישט צו עסן קיין מעשר עני, דאס איז דאך דער סדר, און יעצט פארמאגט ער דאך נאך מאתים זוז. אויב ס'איז געווארן מער ביליגער, ער קען נישט נעמען אפילו א העלפט, דאס איז נישט דער סדר, גיב איך אים צו עסן מעשר עני ביז וואנען ער וועט קענען נעמען פאר די פעלדער א העלפט.

אלא אמר רב אחא בר יעקב, האט רב אחא בר יעקב געזאגט, אונזערע פסוקים קען איך נישט פארענטפערן מיט רבה, אי איכא לדמויי, אויב איך קען צוגלייכן רבה'ס זאך לבעל חוב מדמינן ליה, דארף איך עס צוגלייכן צו דעם דין פון בעל חוב. בעל חוב דינו בבינונית. דער דין פון בעל חוב איז אין בינונית, ער דארף אים באצאלן דעם חוב אין תשרי, פארשטייט זיך גיט ער אים בינונית דעם יעצטיגן פרייז, ואי אמר ליה הב לי זיבורית טפי פורתא, אויב דער מלווה זאגט גיב מיר אביסל מער זיבורית, אמר ליה זאגט ער צו אים אי שקלת כדינך, אויב דו נעמסט ווי דיין דין איז בינונית שקול כדהשתא. נעם ווי יעצט, ואי לא און אויב ניט שקול נעם כיוקרא דלקמיה, לויט דעם טייערערן פרייז, לויט ווי דער פרייז איז אין ניסן. תוספות איז מסביר, דא פאסט זיך נישט צו זאגן הורעת כוחו של בעל חוב אצל זיבורית, ווייל מען טרעפט אין ערגעץ נישט אז די תורה זאל געבן א ייפוי כח פאר דעם בעל חוב.

מוז ער נעמען כיוקרא דלקמיה לויט דעם טייערן פרייז פון ניסן, אם כן נעלת דלת בפני לווין, מענטשן וועלן נישט לייען קיין געלט, דאמר ליה, דער מלווה זאגט, אילו הוו לי זוזי, ווען איך זאל האבן געלט, הוה שקלי כדהשתא, וואלט איך גענומען פון דעם פרייז פון יעצט, השתא דזוזי גבך, יעצט מיין געלט איז ביי דיר,

כתובת אשה איז דער דין בזיבורית. ער האט איר געגעבן א גט אין תשרי. יעצט אין תשרי זענען די פעלדער ביליגער, און זי דארף יעצט גיין נעמען פון זיבורית אויף דעם יעצטיגן פרייז. ואי אמרה ליה איהי, אז זי זאגט צו אים, הב לי בינונית בצר פורתא, גיב מיר בינונית א קלענער שטיקל.

אין אמת'ן האט די גמרא געקאנט דאס אויכעט זאגן ביי בעל חוב, אז וואס דער בעל חוב האט געזאגט הב לי עידית בצר פורתא, אזוי זאגט תוספות, נאר האט אנגענומען צו זאגן ביי ניזקין נאך דעם בעל חוב, וויל ער שוין אנכאפן נאך דעם כתובת אשה. פרעגט די גמרא מכל מקום קשיא, סבלייבט דאך דער ערשטע קשיא, אט שטייט אין די תורה מיטב שדהו ישלם נאר מיטב, און פון ישיב בין איך מרבה סובין אויכעט, אמר רבא האט רבא געזאגט כל דיהיב ליה אלעס וואס ער גיט אים ממיטב ליתיב ליה, וואס ער גיט אים זאל ער געבן די בעסט, גיט ער אים סובין זאל ער אים געבן די בעסטע סובין. פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי זאגן והא מיטב שדהו כתיב? אין די תורה שטייט מיטב שדהו, און אויב ער גיט פון יעדן זאך די בעסט דארף שטיין מיטב ישלם, אלא כי אתא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע מבי רב, ווען רב פפא און רב הונא בריה דרב יהושע זענען געקומען פון בית מדרש פרשוה האבן זיי דאס אזוי ערקלערט כל מילי מיטב הוא.

הייסט אלעס מיטב מען קען עס שטענדיג פארקויפן לבר מארעא, נאר א אויסנאם איז ערד דליתיב ליה ממיטב, דארט זאגט די תורה מיטב, כי היכי דליקפוץ עלה זבינא, כדי אז זאל עס קענען לייכט פארקויפן, איז שוין גוט די פסוקים, מיטב שטייט נאר ביי שדות, אויב ער באצאלט מיט שדות מוז ער געבן די בעסטע פעלד. ווי איז אבער ביי מטלטלין קען ער געבן אפילו סובין אויכעט, ווייל סובין איז אויכעט מיטב, ווייל אויב מען פארקויפט עס נישט דא קען מען עס פארקויפן אין א צווייטע שטאט. רשי. בעא מיניה רב שמואל בר אבא מאקרוניא, רב שמואל בר אבא פון דער שטאט אקרוניא האט געפרעגט א שאלה מרבי אבא פון רבי אבא. כשהן שמין, דעמאלט ווען מען טוט אפשאצן, ס'דאך דא געוויסע דינים ביי ניזקין באצאלט מען עידית, כתובת אשה זיבורית, ווען מען טוט דאס אפשאצן בשלו הן שמין, טוט מען אפשאצן ביי דעם מענטש וועלכער דארף באצאלן, למשל א מזיק דארף געבן עידית, דאס וואס איז ביי די מזיק עידית דאס דארף ער געבן, ווי עט זיין אז די מזיק האט זייער זייער גוטע פעלדער, אז די זיבורית פון די מזיק זענען אזוי גוט כעידית דעלמא, איז אויב איך זאג בשלו הן שמין וועט ער מוזן געבן פון זיינע עידית. או אדער בשל עולם הן שמין מ'שאצט אפ לויט דער וועלט, אין אזא פאל ווען די זיבורית פון מזיק זענען אזוי גוט כעידית דעלמא, איך קוק דאס הייסט ביי דער וועלט עידית קען ער געבן זיינע זיבורית, איז אזוי אליבא דרבי ישמעאל לא תבעי לך, לויט רבי ישמעאל'ן איז נישטא קיין שאלה דאמר בדניזק שיימינן. רבי ישמעאל זאגט דאך ער לערנט עס אפ, נאמר שדה למעלה ונאמר שדה למטה, ער טוט צוגלייכן דעם מיטב שדהו ישלם צו דעם וביער בשדה אחר אז עס דארף זיין בדניזק, איז אויב די זיבורית פון מזיק איז אזוי גוט ווי די עידית פון ניזק, גיט ער אים פון די זיבורית, איך קוק קיינמאל נישט אויף די וועלט נאר איך קוק אויף דעם ניזק. כי תבעי לך, די שאלה איז אליבא דרב עקיבא, לויט רב עקיבא'ן דאמר וואס רב עקיבא זאגט בדמזיק שיימינן, רב עקיבא זאגט איך טוה רעכענען בדמזיק, מאי וואס מיינט ער דאס צו זאגן מיט די מזיק? מיטב שדהו אמר רחמנא. די רב עקיבא זאגט אז די תורה זאגט מיטב שדהו, איך קוק דאס וואס ביי די וועלט הייסט עס מיטב למעוטי דניזק, איך זאל נישט לערנען איך גיי בתר מיטב דניזק, נאר איך קוק דאס וואס הייסט מיטב, דאס הייסט אפילו דעמאלט ווען די זיבורית פון דעם מזיק איז ביי דעם ניזק מיטב, נאר ווייל ביי דער וועלט איז עס נישט קיין מיטב, איז נישט גוט. או דילמא אדער למעוטי דעלמא נמי, דאס וואס איך זאג מיטב שדהו, מיינט מען דווקא שדהו, דאס וואס הייסט ביי דעם מזיק מיטב. אין אנדערע ווערטער, לויט רבי ישמעאל'ן וואס ער לערנט אפ פון א פסוק אז מיטב שדהו של ניזק, האב איך נישט קיין שום שאלה, איך קוק שטענדיג בדניזק, און אויב די זיבורית פון מזיק איז אזוי גוט ווי די עידית פון ניזק, קען איך אים זיכער געבן זיבורית, נאר רב עקיבא זאגט איך רעכן זיך נישט מיט דעם ניזק, וואס מיינט ער צו זאגן, נאר איך רעכן זיך מיט די וועלט, ווייל דאס וואס איז ביי די וועלט מיטב, דאס הייסט מיטב, ממילא וועט אויסקומען. אפילו דער מזיק האט זייער גוטע פעלדער, נאר וואס דען, די זיבורית פון דעם מזיק איז אזוי גוט, כעידית פון דער וועלט קען מען געבן זיבורית, ווייל ביי אים איז עס זיבורית, איך רעכן זיך מיט דער וועלט, און ביי דער וועלט איז דאס עידית, אדער ניין? די דיוק איז שדהו, איך קוק דאס וואס איז ביי דעם מזיק אליין עידית, כאטש זיינע זיבורית זענען אזוי גוט ווי די עידית דעלמא, אבער איך זאג שדהו ער מוז געבן זיינע עידית. כאטש ר' עקיבא דערמאנט אין זיין לשון מזיק, קען איך זאגן ער דערמאנט עס נאר נישט מיט די ניזק. לויט רבי ישמעאל'ן אז ער האט א גזירה שוה, זאגן מיר די גזירה שוה איז דווקא די ניזק. ר' עקיבא גייט מיר נאר זאגן אז די תורה איז מיר מגלה איך זאל נישט נוצן די גזירה שווה, אבער וועלכע עידית זאל מען געבן? געבן זאל מען געבן אפשר עידית דעלמא. אמר ליה האט ער אים געענטפערט, האט ר' אבא געענטפערט, רחמנא אמר מיטב שדהו, די תורה זאגט דאס וואס איז די בעסט פון זיין פעלד, פון מזיק'ס פעלד, ואת אמרת בשל עולם הן שמין, און דו זאגסט בשל עולם הן שמין, ניין, איך קוק דאס וואס דאס איז ביי דעם עידית, ביי דעם מזיק איז דאס עידית. איתיביה האט ער אים געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט אין לו אלא עידית, דער דין איז דאך נזיקין איז בעידית, בעל חוב בבינונית,

דאס הייסט ער קען נישט גיין זאגן ער וועט גיין פארקויפן די עידית, טון איינעם א טובה און גיין קויפן ביי יענעם זיבורית און ער זאל געבן זיבורית פאר כתובת אשה, זאגן דיין דין איז דאך זיבורית, ניין, כולם גובים אלע מאנען אפ מן העידית, בינונית, אויב ער האט נאר בינונית.